בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף פ"ד, מ'הייבן אן דף פ"ד עמוד א', די נייע פרק ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, יש מותרות לבעליהן ואסירות ליבמיהן, ס'איז דא אזעלכע סארט פרויען וואס זענען מותר צו וואוינען מיט די מענער, אבער מיטן יבם טארן זיי נישט וואוינען, ס'טייטש זיי דארפן קריגן חליצה נישט קיין יבום, ס'טייטש, מ'רעדט נישט דא פון חייבי כריתות וואס זענען אינגאנצן פטור פון יבום וחליצה, מ'רעדט פון חייבי לאוין, וואס מיט די מענער איז נישט קיין שום פראבלעם, אבער מיט די יבם איז דא א לאו, מ'וועט זען די משנה טוט אויסרעכענען די אלע דוגמאות. ווייטער, זאגט די משנה ס'דא אזעלכע פרויען, וואס איז מותרות ליבמיהן, ואסירות לבעליהן פונקט פארקערט, פרויען וואס מעגן וואוינען מיטן יבום, נישט דא קיין שום פראבלעם, אבער מיט די מענער איז דא א לאו. ווייטער זאגט די משנה ס'איז אויך דא א גרופע, מותרות לאלו ולאלו, פרויען וואס מעגן וואוינען סיי מיט די מענער,

א כהן הדיוט האט חתונה מיט א אלמנה, ער מעג, אבער האט א ברודער א כהן גדול, דער ברודער, דער יבם, טאר נישט וואוינען מיט די אלמנה, איז למעשה מ'עט זעהן די גמרא, די גמרא וועט פרעגן, וואס עפעס כאפט אן די משנה א דוגמא פון כהן הדיוט שנשא את האלמנה, אפילו א כהן הדיוט האט חתונה סתם מיט א פרוי, און שפעטער שטארבט ער, ווערט דאך יעצט זיין פרוי א אלמנה, איז וואס דארף מען אנכאפן אזא ציור, עמיר שוין זעהן די גמרא. ווייטער זאגט די משנה נאך א דוגמא, חלל שנשא כשרה, א חלל א כהן א חלל מעג חתונה האבן מיט א פרוי א כשרה, מעג חתונה האבן מיט א כהנת, מעג חתונה האבן מיט יעדע פרוי, נישט דא קיין שום פראבלעם נישט דא קיין לאו, ער מעג, אבער וואס ברגע וואס דער חלל וואוינט מיטן פרוי ווערט זי א חללה, טאקע נישט קיין לאו, אבער טעכניש זי ווערט א חללה, ויש לו אח כשר, יעצט דער חלל האט א ברודער א כשר'ע כהן, איז דאס איז נאך א דוגמא וואס די פרוי מעג וואוינען מיט איר מאן מיטן חלל, אבער מיט די יבם טאר זי נישט, מיט די יבם איז דא א לאו, נאך א דוגמא זאגט די משנה, ישראל שנשא בת ישראל, ויש לו אח ממזר, א איד האט חתונה געהאט מיט א אידענע, ער מעג, אבער האט א ברודער א ממזר, דער ממזר טאר נישט, נאך א דוגמא זאגט די משנה, ממזר שנשא ממזרת, ער מעג, ויש לו אח ישראל, האט א ברודער א ישראל וואס די יבם טאר נישט, איז דאס איז אלעס דוגמאות וואס מותרות לבעליהן, וואס די מאן מעג וואוינען מיטן פרוי, אבער ואסורות ליבמיהן, די יבם טאר נישט, מיטן יבם איז דא א לאו, און במילא דארף מען מאכן חליצה נישט קיין יבום. ווייטער זאגט די משנה, די צווייטע קבוצה, ואלו מותרות ליבמיהן, ואסורות לבעליהן, די משנה רעכנט יעצט אויס די רשימה פון פרויען וואס זענען מותר פארן יבם אבער אסור פאר די מענער, ס'טייטש מיט די מאן איז דא א לאו, מיט די יבם נישט, איז אזוי, די ערשטע דוגמא אזאנס איז כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט, א כהן גדול האט מקדש געווען א אלמנה, דאס איז א לאו, ער האט א ברודער א כהן הדיוט, מיט די ברודער מיט די יבם איז נישט קיין שום פראבלעם, נאר וואס מ'עט זעהן אין די גמרא אז די משנה האט דווקא אנגעכאפט כהן גדול שקידש את האלמנה און נישט כהן גדול שנשא את האלמנה, פארוואס? ווייל טאמער ס'איז נשא את האלמנה טאמער דער כהן גדול האט ממש בועל געווען די אלמנה, איז ברגע וואס ער האט איר בועל געווען, ווערט זי א חללה, און נאכדעם וואס זי איז א חללה, טאר שוין יעצט דער ברודער דער כהן הדיוט אויך נישט וואוינען מיט איר, במילא פאר דעם כאפט די משנה דייקא אן כהן גדול שקידש את האלמנה. ווייטער, זאגט די משנה, כשר שנשא חללה, א כהן, א כשר'ע כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א חללה, וואס דאס איז א פראבלעם דאס א לאו, אבער ויש לו אח חלל, ער האט א ברודער א חלל, וואס פארן ברודער פארן יבם איז נישט קיין פראבלעם, נאך א דוגמא זאגט די משנה, ישראל שנשא ממזרת, ער טאר דאך נישט, ויש לו אח ממזר, אבער זיין ברודער דער ממזר מעג יא, נאך א דוגמא, ממזר שנשא בת ישראל, ער טאר נישט, אבער ויש לו אח ישראל, ער האט א ברודער א ישראל וואס מעג יא, איז דאס אלעס דוגמאות וואס מותרות ליבמיהן, ואסורות לבעליהן, וואס די יבם מעג, די מאן טאר נישט. ווייטער זאגט די משנה, די דריטע קבוצה, ואלו אסורות לאלו ולאלו, דוגמאות וואס פרויען זענען אסור סיי אויף די מענער און סיי אויפן יבם, איז די ערשטע דוגמא, זאגט די משנה כהן גדול שנשא את האלמנה, ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט, א כהן גדול האט חתונה געהאט מיט א אלמנה, וואס דאס אליין איז א לאו, ער טאר דאך נישט, און ער האט א ברודער דער כהן גדול האט א ברודער וואס איז אויך א כהן גדול, ווי קען זיין אזא זאך, איז דאס קען זיין טאמער א כהן גדול קען נישט טון די עבודה, און מען נעמט אויף זיין ברודער, און שפעטער ווערט ער צוריק געזונט, צו ער ווערט צוריק טהור, ער קען צוריק טון די עבודה, בלייבט דער ברודער אויך מיט קדושת כהן גדול, ס'מיינט נישט דווקא ברודער, יעדע מאל וואס מען נעמט אויף א צווייטע כהן גדול, און שפעטער ווערט דער ערשטער צוריק געזונט, אדער צוריק טהור, בלייבט דער צווייטע אויך בקדושת כהן גדול, פשט דער צווייטע טאר אויך נישט חתונה מיט א אלמנה, און ממילא דא, דער כהן גדול האט נישט געטארט חתונה מיט די אלמנה, און זעלבע זאך זיין ברודער דער כהן גדול, טאר אויך נישט וואוינען מיט די אלמנה, טאר נישט מייבם זיין די אלמנה, או כהן הדיוט די זעלבע זאך. טאמער דער כהן גדול האט א ברודער א כהן הדיוט, טאר דער כהן הדיוט אויך נישט מייבם זיין די אלמנה, פארוואס? ווייל ברגע וואס דער כהן גדול האט געוואוינט מיט איר, שטייט דאך דא שנשא את האלמנה ער האט געוואוינט מיט איר, ברגע ער האט געוואוינט מיט איר, איז זי געווארן א חללה, אז זי איז א חללה, טאר שוין דער ברודער דער כהן הדיוט אויך נישט וואוינען מיט איר. ווייטער נאך א דוגמא, כשר שנשא חללה, ויש לו אח כשר, א כשר'ער כהן האט חתונה געהאט מיט א חללה, דאס אליין איז א לאו, און ער האט א ברודער אויך א כשר, אויך א לאו. נאך א דוגמא, ישראל שנשא ממזרת וואס ער טאר נישט דאס א לאו, ויש לו אח ישראל האט א ברודער א ישראל טאר אויך נישט. נאך א דוגמא, ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר, איז ביידע טארן נישט אסורות לאלו ולאלו, איז די אלע היכי תמצא'ס איז אסור אויף ביידע סיי אויף די מענער סיי אויף די יבם. זאגט די משנה, ושאר כל הנשים. אלע אנדערע פרויען מותרות לבעליהן וליבמיהן זענען מותר סיי פאר די מענער סיי פארן יבם. זאגט די משנה ווייטער, שניות מדברי סופרים, ס'טייטש אונז האבן שוין געזעהן אז אין די תורה שטייט די אלע עריות, חוץ פון דעם האבן חזל, די רבנן, האבן צוגעלייגט נאך עריות ווערט גערופן שניות, און שניות איינע פון די דוגמאות פון שניות איז אם אמו, די מאמע'ס מאמע, מן התורה הייסט עס נישט קיין ערווה, אבער חזל האבן גוזר געווען דאס איז שניות, איז אזוי, שניה לבעל, ולא שניה ליבם, אסורה לבעל, ומותרת ליבם. ס'טייטש אויך דא אזא דוגמא אז די מאן זאל זיין א שניה מיט די פרוי, נישט די יבם, למשל, צוויי ברידערס זענען ברידערס פון איין טאטן נישט פון איין מאמען, און איינער פון די ברידערס האט חתונה געהאט מיט אם אמו, וואס דאס איז אסור מדרבנן אז דאס איז א שניה, און יעצט שטארבט ער, איז זיין ברודער האט נישט קיין שום פראבלעם מייבם זיין די פרוי, ווייל פארן ברודער איז זי נישט קיין אם אמו, אבער פארן מאן איז געווען א פראבלעם. די זעלבע זאך זאגט די משנה פארקערט, שניה ליבם, ולא שניה לבעל, אסורה ליבם ומותרת לבעל, ס'דא אמאל פארקערט אז איינער האט חתונה מיט זיין ברודער'ס אם אמו, וואס פאר אים אליין איז נישט קיין פראבלעם, אבער דער ברודער העט נישט טארן מייבם זיין, ווייל פארן ברודער איז עס א אם אמו, און די זעלבע זאך איז דא שניה לזה ולזה, ס'דא אמאל וואס ביידע ברודער זענען אייניקלעך פון איין באבן, און ממילא דער באבע איז א שניה פאר ביידע, איז אסורה לזה לזה, איז טאקע ביידע זענען אסור מיט איר, מען רעדט טאקע איסור מדרבנן, אבער יבום וועט מען נישט טארן מאכן, מ'וועט מוזן מאכן חליצה. זאגט יעצט די משנה, דרך אגב אז מ'רעדט פון שניה, זאגט די משנה, איינער וואס האט חתונה געהאט מיט א שניה, קנס'ט מען די שניה, אז אין לה לא כתובה, די שניה קריגט נישט כתובה, און ווי רש י לערנט מיינט נישט נאר די כתובה געלט וואס שטייט אין יעדע כתובה, נאר אויך די נכסי צאן ברזל, וואס מען שרייבט אריין אין די כתובה קריגט זי אויך נישט, און די זעלבע זאך ולא פירות, זי קריגט נישט די פירות נכסי מליג, וואס טייטש זי קריגט נישט פירות נכסי מליג? איז פשט אזוי, נארמאל די נכסי מלוג וואס א פרוי ברענגט אריין בלייבט פארן פרוי, אבער די מאן מעג עסן פירות, דא ווען ס'קומט צו א שניה איז מעיקר הדין טאר די מאן נישט עסן קיין פירות, פארוואס? ווייל וואס איז באמת די טעם וואס נארמאל זאגט מען אז א מאן מעג עסן די פירות פון די פרוי, איז ווייל די מאן נעמט זיך אונטער אז טאמער מען העט פארכאפן די פרוי העט ער איר אויסלייזן, און תמורת דעם האבן חזל אים מזכה געווען אז ער זאל קענען עסן פון איר פירות, און מען שרייבט עס טאקע אריין אין די כתובה אז ואם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו, די מאן איז זיך מחייב אין די כתובה אז טאמער מען העט פארכאפן דאס פרוי העט ער איר אויסלייזן און צוריק אהיימברענגען, יעצט דאס איז נאר ביי א געהעריגע פרוי. ביי דער פרוי ביי דער שניה, קען דער מאן נישט זאגן ואם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו, אז כ'על דיך אויסלייזן און צוריק אהיים ברענגען צוריק חתונה מיט דיר, ווייל דער מאן טאר דאך נישט אהיים ברענגען דער שניה טאר נישט וואוינען מיט איר, און ממילא בעצם קומט אים נישט דער פירות נכסי מלוג, ווייל ער דארף איר נישט אויסלייזן, נאר וואס, פון דעסטוועגן, אפילו אז ער האט גענומען די פירות נכסי מלוג און עס געגעסן, און יעצט גט'ן זיי זיך, קען זי נישט צוריק תובע זיין פון אים די פירות וואס ער האט געגעסן, דאס איז נאך א קנס וואס מען האט איר געקנס'עט, און די זעלבע זאך ולא מזונות, ער דארף איר נישט אויסהאלטן, נישט נאר ער דארף איר נישט אויסהאלטן, ווי רש י רעדט אויס, אז אפילו טאמער די מאן איז אוועקגעפארן למדינת הים, און די פרוי האט געבארגט געלט אויף צו עסן, און שפעטער קומט די מאן צוריק, קען מען נישט תובע זיין פון די מאן קיין געלט. איי פרעגט רש י דרך אגב, אז לכאורה סתם אזוי קען מען אויך נישט, נישט נאר ביי די שניה, נאר יעדע פרוי קען מען נישט, והא ראיה, רש י ברענגט א גמרא אין כתובות, וואס דארט שטייט אז איינער וואס גייט למדינת הים, ער פארט אוועק, און אדערווייל גייט א צווייטע, און האלט אויס זיין פרוי, ער זעט זיין פרוי מוטשעט זיך, זי האט נישט קיין געלט, האלט ער איר אויס, נאכדעם ווען די מאן קומט אהיים, טאמער ער וויל צוריק נעמען געלט פון די מאן, קען אים די מאן זאגן, איך האב דיר נישט געצווינגען, איך האב דיר נישט געהייסן אויסהאלטן מיין פרוי, איך בין דיר גארנישט שולדיג, און טאקע אזוי די דין, ער דארף גארנישט צאלן, איז לכאורה זעהט מען אז ביי יעדע פרוי איז אזוי, איז אויף דעם זאגט רש"י ס'איז נישט ריכטיג, ווייל דאס איז נאר טאמער א מענטש פון זיין אייגענע גוטהארציגקייט וויל אויסהאלטן א פרוי קען ער נישט שפעטער קומען תובע זיין די מאן, אבער טאמער א פרוי בלייבט שטעקן אן געלט אן מזונות און זי בארגט געלט כדי צו קענען זיך אליין אויסהאלטן, אוואדע דעמאלטס קען זי תובע זיין פונעם מאן זאל צוריק צאלן די געלט, אבער דאס איז נאר ביי א געהעריגע פרוי, ביי א שניה האט מען איר געקנס'עט ס'איז נישט דא דער דין, און די זעלבע זאך ולא בלאות, בגדים וואס די פרוי ברענגט אריין נכסי צאן ברזל וואס די מאן טראגט, און שפעטער גט'ן זיי זיך, איז נארמאל קען די פרוי צוריק בעטן די בגדים, דא אפילו די בגדים זענען דא, זענען נאך אלץ, זיי לעבן, זיי עקזיסטירן נאך, פונדעסטוועגן די פרוי פארלירט זיי, אויך א קנס, אבער זאגט די משנה,

אז מען קוקט אריין די משנה זעהט מען א אינטערסאנטע זאך, די משנה רעכנט דאך אויס די אלע דוגמאות פון די אלע קבוצות, איז די ערשטע דוגמא פון די ערשטע קבוצה איז כהן הדיוט שנשא את האלמנה, א כהן הדיוט וואס האט חתונה געהאט מיט א אלמנה, ווייטער די ערשטע דוגמא פון די צווייטע קבוצה איז כהן גדול שקידש את האלמנה, און די ערשטע דוגמא פון די דריטע קבוצה איז ווייטער כהן גדול שנשא את האלמנה, ס'טייטש מען טאנצט אהין און צוריק, נשא, קידש, נשא, איז אויף דעם גייט זיך יעצט די גמרא שטעלן, הייבט אן די גמרא מיט די ערשטע דוגמא, מ'האבן געזען די משנה האט אויסגערעכנט די רשימה פון פרויען וואס זענען מותרות לבעליהן און אסורות ליבמיהן, איז די ערשטע צורה געווען כהן הדיוט שנשא את האלמנה, א כהן הדיוט וואס האט חתונה געהאט מיט א אלמנה וואס ער מעג, אבער ער האט א ברודער א כהן גדול וואס טאר נישט, פרעגט די גמרא, מאי איריא דתני נשא, וואס עפעס כאפט אן די משנה דווקא נשא, ליתני קידש, אפילו אז ער האט נאר מקדש געווען איז אויך די זעלבע ציור, א כהן הדיוט וואס האט מקדש געווען א אלמנה איז ער מעג, אבער זיין ברודער דער כהן גדול טאר נישט, ווייל דער כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט די אלמנה. איי זאגט די גמרא, וכי תימא, טעמא דנשא דהוה ליה עשה ולא תעשה, אבל קידש אתי עשה ודוחה לא תעשה, ס'טייטש וויל די גמרא זאגן, אפשר באמת איז דער ציור נאר ביי נשא, פארוואס? ווייל ווען א כהן הדיוט איז נשא, ער האט חתונה מיט די אלמנה, וואס געשענט יעצט כלפי זיין ברודער די כהן גדול? האט זיין ברודער די כהן גדול צוויי פראבלעמען דא, איין פראבלעם האט ער אז זי איז אן אלמנה און ס'איז דא א לאו, און די צווייטע פראבלעם האט ער אז ער איז עובר אויף אן עשה, ווייל ער טאר דאך נישט וואוינען מיט א מיידל וואס איז נישט קיין בתולה, און טאמער זיין ברודער האט געוואוינט מיט איר איז זי מער נישט קיין בתולה, איז ביי דעם זאגט די משנה די כהן גדול די ברודער טאר נישט מייבם זיין, ווייל ס'איז דא א עשה מיט א לא תעשה, די מצות יבום איז נישט דוחה א עשה מיט א לא תעשה, אבער וואס וואלט ווען געווען ווען די ברודער די כהן הדיוט האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר נאר ער האט איר מקדש געווען זי איז געווען א אלמנה מן האירוסין און זי איז ווייטער זי איז א בתולה יעצט גייט די כהן הדיוט איז זי מקדש איז נאכאלץ א בתולה נאכדעם שטארבט די כהן הדיוט איז דא וואלט אפשר געווען א הווא אמינא אז די ברודער די כהן גדול מעג איר מייבם זיין פארוואס ווייל די עשה פון יבום איז דוחה די לא תעשה פון אלמנה, אבער דאס זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל והא כולה פירקין עשה ולא תעשה הוא, די גאנצע משנה איז אנגעפילט מיט דוגמאות פון לא תעשה'ס, ממזרת לישראל, ממזר לישראלית, חללה לכהן, די אלע דוגמאות זענען לאווין, זענען לא תעשה'ס, און מען זעט משך די גאנצע משנה אז ולא עשה עשה ודוחה לא עשה, אז ס'קען נישט קומען א עשה, די עשה פון יבום, און דוחה זיין א לא תעשה, ווי רש"י ברענגט די מקור, ועלתה יבמתו השערה, על כל פנים אז א עשה איז נישט דוחה א לא תעשה, איז פארוואס טאקע כאפט אן די משנה אז די כהן הדיוט נשא את האלמנה, די משנה וואלט אויך געקענט אנכאפן אז קידש את האלמנה, ענטפערט די גמרא ביסט אוודאי גערעכט, נאר וואס, משום דקבעי למיתני סיפא, היות וואס ביי די דריטע קבוצה אין די משנה, די קבוצה פון פרויען וואס זענען אסורות לאלו לאלו, און דארט דארף שטיין שנשא ווי מען האט שוין זעהן, כאפט מען שוין אויך אן אין די ערשטע קבוצה שנשא. וואס שטייט אין די דריטע קבוצה? איז אין די דריטע קבוצה שטייט כהן גדול שנשא את האלמנה, טאמער א כהן גדול האט חתונה געהאט מיט א אלמנה, און האט א ברודער א כהן הדיוט, איז די פרוי אסור אויף ביידע, סיי אויפן כהן גדול סיי אויף די יבם די כהן הדיוט. איי פארוואס? וואס איז די פראבלעם אז א אלמנה זאל חתונה האבן מיט א כהן הדיוט? נאר וואס, די פראבלעם איז טאקע נישט דאס אז זי איז א אלמנה, די פראבלעם איז דאס אז די כהן גדול איז נשא את האלמנה, ברגע וואס די כהן גדול האט געוואוינט מיט די אלמנה איז זי געווארן א חללה, און א חללה איז אסור אויף א כהן הדיוט, איז פאר דעם דארט מוז שטיין שנשא, דווקא נשא, דשוייה חללה, אבל קידש, שריא ליה, טאמער די כהן גדול וואלט סך הכל מקדש געווען א אלמנה, איז אוודאי וואלט עס נישט געווען אסורות לאלו לאלו, אויפן כהן גדול וואלט געווען אסור אבער אויף זיין ברודער די כהן הדיוט וואלט געווען מותר, איז על כל פנים זעהט מען ביי די דריטע קבוצה מוז שטיין שנשא, תנא נמי רישא נשא,

פון פרויען וואס זענען מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן, איז דארט רעכנט אויס די משנה, כהן גדול שקידש את האלמנה, ויש לו אח כהן הדיוט, אז א כהן גדול וואס האט מקדש געוועהן אלמנה, וואס דאס אליין טאר ער נישט, און האט א ברודער א כהן הדיוט, איז אויף די כהן גדול אויפן מאן איז זי אסור, אבער צום ברודער צום כהן הדיוט איז זי מותר, איז דארט שטייט דווקא שקידש, דארט מוז שטיין שקידש, ווייל דארט טאמער ס'וואלט געוועהן נשא, טאמער די כהן גדול האט בועל געוועהן די אלמנה,

וואס שטייט אין די ערשטע קבוצה שנשא אלס די דריטע קבוצה, ווייל אויב אזוי האבן מיר טאקע א גוטע קשיא פון די צווייטע קבוצה, נאר וואס, משום בת בוקתא, בת בוקתא איז טייטש, וועגן די ציור לעבן דעם, וועגן די שכן, וואס טייטש אין די ערשטע קבוצה אליין איז אויך דא איינע פון די ציורים, איינע פון די דוגמאות וואס די משנה ברענגט, וואס דארט מוז שטיין שנשא, און דערפאר כאפט מען דא אויך אן שנשא. אז וואס? ווי זעהן מיר אין די ערשטע קבוצה אז ס'מוז שטיין שנשא? דקבעי למיתני, ווייל אין די ערשטע קבוצה וואס שטייט דארט די אלע פרויען וואס זענען מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, איז איינע פון די דוגמאות איז, חלל שנשא כשרה, א חלל וואס האט חתונה געהאט מיט א כשרה און די חלל האט א ברודער א כהן, איז די חלל מיט די כשרה נישט קיין שום פראבלעם, מותרות לבעליהן, אבער די ברודער די כהן טאר יעצט נישט וואוינען מיט די פרוי, ווייל ברגע וואס די חלל האט געוואוינט מיט איר, איז זי געווארן א חללה, אבער דאס איז אלעס תלוי אין דעם וואס ער האט טאקע געוואוינט מיט איר, טעמא דנשא דשויה חללה, ברגע וואס דער חלל האט געוואוינט מיט א פרוי ווערט זי א חללה, און יעצט קען דער ברודער דער כהן נישט וואוינען מיט איר, אבל קידש שריא ליה, אבער טאמער ער וואלט נאר מקדש געווען וואלט נישט געווען קיין שום פראבלעם, איז דערפאר דא ביי דער ציור מוז שטיין שנשא, משום הכי קתני נשא, פאר דעם שטייט שוין אויך א ציור פאר דעם, כהן הדיוט שנשא את האלמנה, אבער אוודאי מוז נישט זיין שנשא, די זעלבע זאך וואלט געווען טאמער וואלט מקדש געווען. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פרעגט יעצט א קשיא וואס מען האט אויסגערעדט אין די משנה, פרעגט די גמרא, ומאי איריא דקתני אלמנה ליתני בתולה, ס'טייטש טאקע די דוגמא, די ערשטע ציור וואס די משנה ברענגט, א כהן הדיוט האט חתונה געהאט מיט אלמנה, האט די משנה געזאגט מותרות לבעליהן, ער מעג וואוינען מיט איר, אבער די ברידער זיינע די כהן גדול טאר נישט, ווייל די כהן גדול טאר נישט וואוינען מיט אלמנה, איז לכאורה, וואס דארף מען אנכאפן אז דער כהן הדיוט האט גענומען א אלמנה, אפילו אז ער נעמט נישט א אלמנה, אפילו אז ער נעמט א בתולה, נאכדעם וואס ער שטארבט, וואס דער כהן הדיוט שטארבט, איז יעצט ווערט זי א אלמנה, און ברגע וואס זי איז א אלמנה טאר דער כהן גדול נישט וואוינען מיט איר, וואס א נפקא מינה פארוואס דארף דווקא זיין אז ער האט גענומען א אלמנה, אז דער כהן הדיוט האט גענומען א אלמנה? איי זאגט די גמרא, עסטו וועלן זאגן, וכי תימא קסבר האי תנא, נישואין הראשונים מפילין, עסטו וועלן זאגן אז די משנה האלט א געוואלדיגע חידוש, אז וואס? אז די חיוב יבום הייבט זיך אן ברגע וואס איינער האט חתונה מיט א פרוי, נישט ברגע וואס די מאן שטארבט, נאר ברגע וואס ער האט חתונה, פשט פון דעם איז, אז די מייבם איז כאילו ער טרעט אריין אין די שיך פון די טויטע ברודער, איז אויב אזוי, עט כאפן א גרויסע נפקא מינה, טאמער די כהן הדיוט האט גענומען א אלמנה, אדער טאמער ער האט גענומען א בתולה, ווייל טאמער ער האט גענומען א אלמנה, קען נישט יעצט די כהן גדול אריין טרעטן אין זיין שיך, ווייל דער כהן גדול טאר נישט נעמען א אלמנה, מה שאין כן טאמער ער האט גענומען א בתולה, איז אין הכי נמי ער געשטארבן יעצט איז זי א אלמנה, אבער אפשר וואלט געווען הווה אמינא צו זאגן אז דער כהן גדול קען אריינטרעטן כאילו אין זיין שיך, און אים כאילו איבערנעמען, איז כאילו איז זי נישט א אלמנה, וואלט געווען אזא הווה אמינא, זאגט די גמרא אבער עס איז נישט ריכטיג, מען קען נישט אזוי זאגן אז אזוי האלט די משנה, ווייל הרי חלל שנשא כשרה, נאך איינע פון די דוגמאות וואס די משנה האט געברענגט, איז ווען א חלל האט חתונה מיט א כשרה, און ער האט א ברודער א כהן, איז קען נישט יעצט דער כהן מייבם זיין די פרוי, ווייל ברגע וואס דער חלל האט געוואוינט מיט איר, איז זי געווארן א חללה, איז קען נישט דער כהן וואוינען מיט איר. איי פארוואס זאל מען אויך זאגן אז דער ברודער דער כהן טרעט אריין אין דער חלל'ס שיך, און היות וואס ווען דער חלל האט חתונה געהאט מיט דער פרוי, איז זי נאך נישט געווען קיין חללה, נאר נאכדעם וואס ער האט געוואוינט מיט איר איז זי געווארן א חללה, אבער ארגינעל איז זי נישט געווען קיין חללה, איז די זעלבע זאך ער נעמט יעצט איבער דער ברודער, ער קען יעצט וואוינען מיט איר, זעט מען אבער אז מען זאגט נישט אזוי. ולא אמרינן נישואין הראשונים מפילין קיינער זאגט נישט אזוי נאר מען זאגט מען קוקט אן די פרוי אויף די יעצטיגע צושטאנד איז לכאורה אויב אזוי די זעלבע זאך ביי די ברודער די כהן גדול טאמער א כהן הדיוט האט חתונה מיט א בתולה מיט א פשוטע פרוי און ער שטארבט איז קוקט מען אן אויף איר יעצטיגע צושטאנד יעצט איז זי א אלמנה קען די כהן גדול איר נישט נעמען אויף וואס עפעס כאפט אן די משנה דייקא אזא ציור וואס די כהן הדיוט האט חתונה געהאט מיט א אלמנה? ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט אוודאי וואלט די משנה געקענט אנכאפן א ציור וואס דער כהן הדיוט האט חתונה געהאט מיט א בתולה, נאר וואס, הא ודאי משום סיפא, די סיבה וואס די משנה כאפט אן אלמנה איז אלס די סיפא, איז אלס די דריטע קבוצה אין די משנה וואס דארט מוז שטיין אלמנה, אז וואס משום דקבעי למיתני סיפא, אין די דריטע קבוצה דארט וואס די משנה רעכנט אויס פרויען וואס זענען אסורות לאלו ולאלו, איז איינע פון די דוגמאות איז כהן גדול שנשא את האלמנה, ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט, אז ווען א כהן גדול האט חתונה געהאט מיט אלמנה, ברגע וואס ער האט חתונה מיט איר ווערט זי א חללה, און שפעטער קען די ברודער די כהן הדיוט, איר אויך נישט מייבם זיין, איז דארט איז דווקא אלמנה, אבל בתולה חזיא ליה, דארט מוז שטיין אלמנה, ווייל טאמער דער כהן גדול האט חתונה מיט א בתולה, איז דאך נישט קיין שום פראבלעם, איז אוודאי און אוודאי קען שפעטער דער כהן הדיוט איר מייבם זיין, פארוואס נישט, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין איסור, זי איז קיינמאל נישט געווארן א חללה, און ממילא היות וואס דארט מוז שטיין אלמנה, משום הכי קתני אלמנה, פאר דעם ביי די ערשטע קבוצה שטייט אויך אלמנה, אבער אין הכי נמי עס וואלט געקענט שטיין בתולה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מתקיף לה רב פפא, האט רב פפא א קשיא געפרעגט, אם איתא להא דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, טאמער רב דימי אמר רבי יוחנן איז גערעכט, און מ'עט שוין זעהן רב פפא גייט פרעגן טאמער רב דימי אמר רבי יוחנן איז גערעכט, פעלט א ציור ביי אונזער משנה, וואס האט רב דימי אמר רבי יוחנן געזאגט? האמיר שוין געזען רב דימי אמר רבי יוחנן דף ע"ח עמוד א', ער האט געזאגט, מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, בנה שני הוה, טאמער א מצרי שני האט חתונה מיט א מצרית ראשונה, איז די קינדער, נאך וועם איז מען מייחס די קינדער נאך די טאטע צו נאך די מאמע? זאגט רב דימי אמר רבי יוחנן, מ'איז מייחס די קינד נאך די מאמע, און ממילא די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען שניים, ווייל די מאמע איז א ראשונה, די קינדער זענען שניים. איז אויב אזוי, פרעגט רב פפא, ליתני נמי, וואלט די משנה געקענט זאגן א נייע היכי תמצא, וואס דאס עט אריינגיין אין אלע פיר קבוצות, אז וואס? מצרי שני, שנשא שתי מצריות, א מצרי שני וואס האט חתונה מיט צוויי פרויען, צוויי מצריות, אחת ראשונה ואחת שניה, איין פרוי איז א מצרית ראשונה, די צווייטע איז א מצרית שניה, והיו לו בנים מראשונה ושניה, און ביידע פרויען האבן געהאט קינדער, קומט אויס אזוי, די זון פון די מצרית ראשונה איז א מצרי שני, די זון פון די מצרית שניה איז א מצרי שלישי, ס'טייטש איז א געהעריגע איד דור שלישי יבוא להם בקהל השם, און ממילא ביי אזא היכי תמצא קען מען טרעפן אלע פיר קבוצות אין די משנה, ס'טייטש אזוי, אי נסוב כי אורחייהו, טאמער די צוויי ברידערס, דער מצרי שני מיט דער מצרי שלישי יעדער האט חתונה מיט א פאסיגע פרוי, ס'טייטש דער מצרי שני האט חתונה מיט א מצרית שניה, אזוי ווי ער מעג, דער מצרי שלישי האט חתונה מיט א געהעריגע אידענע, אזוי ווי ער מעג, איז דאס א היכי תמצא פון מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, יעדע פרוי מעג וואוינען מיט איר מאן, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אבער מיט די צווייטע עט זי נישט טארן וואוינען, פארוואס? ווייל די אידענע טאר נישט וואוינען מיט מצרי שני, א מצרי שני טאר נישט וואוינען מיט א אידענע, און זעלבע זאך די מצרי שני' טאר נישט וואוינען מיט מצרי שלישי, ווייל די מצרי שלישי איז א געהעריגע איד, ער טאר נישט וואוינען מיט א מצרית שניה און די זעלבע זאך די צווייטע קבוצה פון די משנה, ואי אפוך ונסוב, טאמער יעדער האט חתונה נישט מיט די פאסיגע פרוי, וואס טייטש די מצרי שני עט נעמען א אידענע, און די מצרי שלישי די איד עט נעמען א מצרית שניה יעדער האט עובר געווען אויף א לאו, איז דעמאלטס מותרות ליבמיהן, אויף די ברידערס וואלטן זיי געמעגט, מיט די ברידערס וואלטן זיי געמעגט חתונה האבן, אבער ואסורות לבעליהן, מיט די מענער טארן זיי נישט, אזוי ווי מ'האט געשמועסט. ווייטער ווי עט זיין א דוגמא די דריטע קבוצה וואס מותרות לאלו ולאלו, איז גיורות, א גיורת איז מותר מיט ביידע, סיי מיט די מצרי שני, ווייל קהל גרים לא איקרי קהל, און סיי מיט די מצרי שלישי, די מצרי שלישי איז א געהעריגע איד, א איד מעג חתונה האבן מיט א גיורת. און די זעלבע זאך די פערדע קבוצה פון די משנה, אסורות לאלו ולאלו, עט אויך זיין א איילונית, וואס א איילונית עט נישט טארן מיט ביידע, וואס טייטש, די מצרי שני טאר נישט חתונה מיט א איילונית ווייל די איילונית איז א אידענע, און א מצרי שני טאר נישט חתונה מיט א אידענע, און די זעלבע זאך טאמער די מצרי שני עט שטארבן, קען נישט יעצט די מצרי שלישי די ברודער מייבם זיין די איילונית, ווייל א איילונית איז פטור פון יבום, און ממילא לכאורה פרעגט רב פפא, לויט רב דימי וואלט די משנה געדארפט אויסרעכענען די ציור, פון א מצרי שני וואס האט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, א מצרית ראשונה און א מצרית שניה, וואס דאס איז נאך א היכי תמצא וואס מען קען טרעפן אלע פיר קבוצות פון די משנה. ענטפערט די גמרא, תנא ושייר, אין הכי נמי, די משנה האט נישט אויסגערעכנט יעדע ציור יעדע דוגמא, מען האט טאקע דאס אויסגעלאזט. פרעגט די גמרא מאי שייר דהאי שייר, איז דאך דא א כלל די משנה לאזט עפעס אויס, לאזט נישט אויס נאר איין זאך, עס מוז זיין די משנה האט אויסגעלאזט נאך זאכן, וואס נאך האט די משנה אויסגעלאזט? ענטפערט די גמרא, שייר פצוע דכא, די משנה האט אויסגעלאזט פצוע דכא, און ווי רש"י רעדט אויס אז ביי פצוע דכא קען מען אויך טרעפן אלע פיר קבוצות אין די משנה, ווי אזוי? איז אזוי, א איד וואס האט חתונה מיט א אידענע, און דער איד האט א ברודער א פצוע דכא, דאס איז א היכי תמצא פון מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, זעלבע זאך פארקערט, טאמער א פצוע דכא האט חתונה מיט א אידענע וואס ער טאר נישט, אבער ער האט א ברודער א געהעריגע איד נישט קיין פצוע דכא, דאס איז א ציור פון אסורות לבעליהן, מותרות ליבמיהן, זעלבע זאך טאמער ס'איז דא צוויי ברודערס פצוע דכא, איז אסורות לאלו ולאלו, און ווען די פרוי איז א גיורת איז מותרות לאלו ולאלו ווייל א גיורת מעג חתונה מיט א פצוע דכא ווייל זי איז נישט קיין קהל השם, על כל פנים האמער אויך דא נאך א זאך וואס די משנה האט אויסגעלאזט און מילא איז נישט קיין קשיא אויף רב דימי, פרעגט אבער די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, פצוע דכא הייסט נישט אויסגעלאזט ווייל אי משום פצוע דכא לאו שיורא דהא תנא ליה חייבי לאוין, די משנה רעכנט דאך אויס חייבי לאוין אלמנה לכהן גדול למשל איז א חייבי לאוין, און מילא די משנה דארף נישט אויסרעכענען יעדע חייבי לאוין וואס איז דא אין די תורה, די משנה האט אנגעכאפט איין דוגמא, און אטאמאטיש ווייסט מען אלע אנדערע חייבי לאוין, מה שאין כן ווען סקומט צו די גאנצע היכי תמצא פון רב דימי פון א מצרית שניה און א מצרית שלישית, דאס איז א היכי תמצא וואס וואלט יא געדארפט שטיין אין די משנה, זאגט די גמרא ניין, נישט ריכטיג, נאך אלץ וואלט די משנה געדארפט אויסרעכענען פצוע דכא, ווייל אטו חייבי לאוין מי לא קתני והדר תני, שטייט דען נישט אין די משנה סתם איבעריגע דוגמאות פון חייבי לאוין, והא קתני שטייט דאך אין משנה כהן הדיוט שנשא אלמנה, און שטייט אויך חלל שנשא כשרה, פארוואס דארף שטיין צוויי חייבי לאוין, איין דוגמא איז גענוג, איז לכאורה זעהן מיר דא אז די משנה רעכנט יא אויס אלע חייבי לאוין, איז אויב אזוי וואלט די משנה אויך געדארפט אויסרעכענען פצוע דכא, און פון דעם אז מען זעהט די משנה האט נישט אויסגערעכנט פצוע דכא זעהן מיר תנא ושייר, זאגט די גמרא ניין, האי איצטריך ליה לאשמועינן כדרב יהודה אמר רב, דאס וואס די משנה רעכנט אויס באזונדער חלל שנשא כשרה, איז ווייל די משנה וויל אונז לאזן הערן א חידוש, אז וואס? די חידוש פון רב יהודה אמר רב, וואס האט רב יהודה אמר רב געזאגט? דאמר רב יהודה אמר רב, לא הוזהרו כשרות מלהנשא לפסולין, ס'טייטש, די אלע איסורים וואס איז דא פאר א כהן, אז א כהן טאר נישט נעמען א חללה, א כהן טאר נישט נעמען א גרושה, דאס איז אלעס פאר כהנים, פאר זכרים, מה שאין כן א כהנת, א בת כהן האט נישט די אלע איסורים, א כהנת מעג רואיגערהייט חתונה האבן מיט א חלל, זי איז נישט עובר אויף גארנישט, דאס איז די חידוש פון די משנה, פארדעם זאגט די משנה חלל שנשא כשרה, אז ס'איז נישט קיין שום פראבלעם אז ס'איז מותרות לבעליהן, א חלל מעג נעמען א כשרה, א חלל מעג נעמען א בת כהן, כשרה מיינט אויך א בת כהן, דאס איז די חידוש, איז ווייטער זעהן מיר אז יעדע ציור פון די משנה איז קומט אויף א חידוש, ס'איז נישט סתם איבעריגע ציורים, קומט אויס די משנה האט גארנישט אויסגעלאזט, און טאמער די משנה האט גארנישט אויסגעלאזט, דארף מען טאקע פארשטיין פארוואס האט די משנה נישט אויסגערעכנט די ציור פון רב דימי. איי זאגט די גמרא, והא קתני, מען זעט יא איבעריגע ציורים אין די משנה, ווייל שטייט אין די משנה חלל שנשא כשרה, וישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר, ווי קומט אריין דא ממזר נאך א חייבי לאוין, מען האט שוין אלעס אויסגערעכנט, מען האט שוין גערעדט פון חייבי לאוין, זעמער דא א איבעריגע ציור, זאגט די גמרא ווייטער ס'איז נישט איבעריג, הא נמי לאו מיהדר מיתני, ס'איז נישט סתם איבערגע'חזר'ט א זאך, ווייל דאשמעינן לאו שאינו שווה בכל, וקא משמע לן, לאו השווה בכל, ס'טייטש די ערשטע פאר דוגמאות פון די משנה, אלמנה לכהן גדול, חלל, דאס איז אלעס איסורים וואס איז נאר דא ביי א כהן, ממזר איז שייך ביי יעדעם, און ממילא אין ממזר ליגט א גרויסע חידוש, אז אפילו ווען איינער האט חתונה מיט א ממזר, אסורות לבעליהן, פון דעסט וועגן מותרות ליבמיהם, די מייבם, די ברידער מעגן נאך אלץ מייבם זיין אפילו ווען דער ברודער האט עובר געווען אן איסור, און ממילא ווייטער דער ציור איז נישט איבעריג, און אז דער ציור איז נישט איבעריג און קיין שום ציור איז נישט איבעריג, איז פארוואס טאקע האט די משנה נישט אויסגערעכנט די ציור פון רב דימי? זאגט די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז יא דא איבעריגע ציורים אין די משנה, ווייל פיין, האסט מסביר געווען פארוואס ס'דארף שטיין איין מאל די נושא פון ממזר, אבער הא קתני שטייט אויך אין די משנה ישראל שנשא ממזרת, ויש לו אח ישראל, און ממזר שנשא ממזרת, ויש לו אח ישראל, וואס דארף שטיין נאכאמאל איבערגע'חזר'ט נאכאמאל חייבי לאוין, איז די ערשטע מאל זאגסטו לאו השווה בכל, אבער נאכאמאל און נאכאמאל? נאר וואס דען? מוז אוודאי זיין אז נישט יעדע ציור קומט אונז לאזן הערן א חידוש, אבער אויב אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט נישט פצוע דכא אין די משנה, נאר וואס דען? אלס תנא ושייר, אלא לאו שמע מינה תנא ושייר שמע מינה, איז טאקע תנא ושייר און אויב ס'איז תנא ושייר, די משנה לאזט אויס ציורים, פארשטייט מען שוין פארוואס די משנה האט אויך אויסגעלאזט רב דימי'ס ציור. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, האמיר יעצט געלערנט, אמר רב יהודה אמר רב, לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין, וואס טייטש א כהן א זכר טאר נישט חתונה האבן מיט א פסולה, נישט מיט קיין גרושה, נישט מיט קיין חללה, אבער א כהנת מעג חתונה האבן מיט א חלל, וויל די גמרא א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, לימא מסייע ליה, מען קען לכאורה א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, וואס שטייט ביי אונזער משנה, חלל שנשא כשרה, אז טאמער א חלל האט חתונה מיט א כשר'ע פרוי, ויש לו אח כשר און ער האט א ברודער א כשר'ע כהן, ס'טייטש אח כשר מיינט קלאר א כשר'ע כהן, איז אויף דעם זאגט די משנה מותרות לבעליהן ואסירות ליבמיהן, ס'טייטש די חלל מעג וואוינען מיט די כשרה, ס'איז מותרות לבעליהן, אבער נאכדעם וואס די חלל וואוינט מיט די כשרה ווערט זי דאך א חללה, און ממילא דער ברודער דער כהן וועט מער נישט טארן וואוינען מיט איר, אסורות ליבמיהן, אזוי שטייט ביי אונזער משנה, און ממילא וויל די גמרא מדייק זיין, וואס טייטש עס חלל שנשא כשרה, וואס איז דאס די כשרה, לכאורה כשרה מאי לאו, כהנת, ומאי כשרה, כשרה לכהונה. לכאורה כשרה מיינט א כהנת, פארוואס? וואס האט א כהנת מיט כשרה? און ווי רש"י איז מסביר אז א כהן דארף ענדערש חתונה האבן מיט א כהנת ווי איידער מיט א ישראלית, ער ברענגט א ראיה פון א גמרא אין פסחים, דארט שטייט אז ווען א כהן האט חתונה מיט א ישראלית איז די סעודה נישט קיין סעודת מצוה, איז עכ"פ אז שטייט כשרה קען זיין כשרה מיינט כשרה לכהונה, ס'טייטש ס'מיינט א כהנת וואס ענדערש זאל א כהנת חתונה האבן מיט א כהן, און אויף דעם זאגט די משנה אז ווען א חלל האט חתונה מיט א כהנת זאגט די משנה מותרות לבעליהן, וואס טייטש זי מעג לכתחילה חתונה האבן מיט דעם חלל, איז לכאורה א ראיה פון אונזער משנה טאקע אז א כהנת מעג חתונה האבן מיט א חלל, זאגט די גמרא לא, וואס עפעס, ישראלית ומאי כשרה כשרה לקהל, כשרה מיינט נישט כשרה לכהונה, ס'מיינט א פשוטע ישראלית, און די משנה זאגט אז א חלל האט חתונה מיט א ישראלית איז מאכט ער איר א חללה, און זיין ברודער וועט שפעטער נישט קענען חתונה האבן מיט די ישראלית, ער וועט נישט קענען מייבם זיין די ישראלית ווייל זי איז א חללה, אבער מ'רעדט נישט דא פון קיין כהנת. איי פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי יש לה אח כשר, דאס האבן מיר געשמועסט וואס מיינט אח כשר, איז דאס איז גאנץ קלאר אח כשר איז א כהן, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז כשרה מיינט כשרה לקהל כשרה מיינט א ישראלית, איז דא אויך זאג יש לו אח כשר נמי כשר לקהל, מכלל דהוא פסול לקהל, פשט אזוי, די ברודער פון די חלל איז כשר לקהל, די חלל אליין איז פסול לקהל, קיינער זאגט נישט אזוי. קיינער פאלט נישט איין אזוי, און נישט נאר דאס, די משנה אליין זאגט אז מותרות לבעליהן, קענסט נישט זאגן אז די חלל איז פסול לקהל, אלא לאו, נאר אוודאי וואס מיינט אח כשר, אזוי ווי אונז האבן געשמועסט כהן, איז אויב אזוי ומדהוא כהן, היא כהנת, אויב אזוי אויב אח כשר מיינט כהן, און וואס מיינט כשרה, מיינט אויך א כהנת, איז ווייטער האמיר א ראיה אז א כהנת מעג חתונה מיט א חלל, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה מידי איריא, הא כדאיתא והא כדאיתא, כשר מיינט א כהן, כשרה מיינט א ישראלית, ס'איז נישט קיין ראיה, זאגט די גמרא, מתיב רבין בר נחמן, פרעגט רבין בר נחמן א קשיא אויף רב יהודה אמר רב פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, די פסוק זאגט אישה זונה וחללה לא יקחו, ואישה גרושה מאישה לא יקחו, און וואס וואס איז דאס די געדאפעלטע לשון לא יקחו לא יקחו, מלמד שהאישה מוזהרת על ידי האיש, פון דא לערנט מען ארויס אז די פרוי איז מוזהרת על ידי האיש, אזוי שטייט אין די ברייתא, יעצט לכאורה וואס מיינט די ברייתא צו זאגן, לכאורה מיינט די ברייתא צו זאגן פונקט פארקערט פון רב יהודה אמר רב, די ברייתא מיינט צו זאגן אז די אלע איסורים וואס איז דא ביי א כהן ביי א איש, איז אויך דא ביי איש אויך דא ביי א כהנת? זאגט די גמרא ניין, אמר רבא נישט דאס מיינט די ברייתא, ס'טייטש ס'איז נישט די זעלבע איסורים, א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א חללה, אבער א כהנת אוודאי מעג יא חתונה האבן מיט א חלל, איי וואס מיינט די ברייתא? די ברייתא מיינט צו זאגן, כל היכא דהוא מוזהר, היא מוזהרת, וכל היכא דהוא לא מוזהר, היא לא מיזהרא, די ברייתא מיינט סך הכל צו זאגן אז לאמיר זאגן א כהן מיט א חללה, וואס דאס איז יעדער מודה מ'טאר נישט, איז אויף דעם לערנט מען ארויס פון די לא יקחו לא יקחו, אז נישט נאר איז דא א איסור פאר די כהן חתונה צו האבן מיט די חללה, נאר ס'איז אויך דא א איסור אויף די חללה חתונה צו האבן מיט די כהן, אבער נישט פשט ס'איז דא א איסור פאר כהנת צו חתונה האבן מיט א חלל. פרעגט די גמרא אזוי, דאס איז די לימוד לא יקחו לא יקחו, והא מהכא נפקא, ס'איז דא א צווייטע לימוד אויף דעם, מדרב יהודה אמר רב נפקא, דאמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי ר' ישמעאל, שטייט אין פסוק, איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם, וואס מען דרשנ'ט פון דעם השווה הכתוב אישה לאיש, לכל עונשין שבתורה, וואס טייטש א מאן און א פרוי זענען גלייך ביי אלע עונשין שבתורה, עונשין זאגט רשי מיינט אלע לאו און אלע חייבי כריתות, נישט מצוות עשה, ווייל אויף מצוות עשה איז נישט דא קיין עונשין, און טאקע פאר דעם איז דא געוויסע מצוות עשה וואס פרויען זענען פטור, מצוות עשה שהזמן גרמא, על כל פנים, לערנט מען שוין ארויס פון דעם פסוק איש או אישה אז אלע איסורים און אלע עבירות וואס איז דא פאר מענער איז אויך דא פאר פרויען, איז ווייטער וואס דארף מען האבן די לא יקחו לא יקחו? ענטפערט די גמרא אי מההיא פון איש או אישה הוה אמינא לאו השווה בכל, אבל לאו שאינו שווה בכל לא, כ'וואלט ווען געמיינט אז דווקא א לאו השווה בכל, אזא סארט עבירה וואס איז גלייך ביי יעדעם, דא זאגט מען אז מענער און פרויען זענען די זעלבע, אבער א לאו שאינו שווה בכל, ווי למשל אז א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א חללה, וואס דאס איז נאר געגעבן געווארן פאר כהנים, ווער זאגט מענער און פרויען זענען גלייך, ווער זאגט די חללה איז אויך מוזהר, פאר דעם דארף מען האבן לא יקחו לא יקחו, איי פרעגט די גמרא, והרי טומאה דלאו שאינו שווה בכל, די איסור פאר א כהן זיך צו מטמא זיין פאר א טויטע, דאס איז דאך א לאו שאינו שווה בכל, דאס איז דאך א לאו וואס איז נאר געגעבן געווארן פאר כהנים, וטעמא דכתב רחמנא בני אהרן ולא בנות אהרן, און די איינציגסטע סיבה וואס נאר מענער כהנים זענען מוזהר אויף דעם נישט פרויען, איז ווייל שטייט דארט בני אהרן ולא בנות אהרן, הא לאו הכי ווען נישט דער לימוד, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, נשים חייבות, אז פרויען זענען יא מחויב, מאי טעמא, לאו משום דרב יהודה אמר רב, לכאורה די סיבה וואס מען וואלט געזאגט אן די לימוד אז פרויען זענען מחויב, איז אלס די לימוד פון רב יהודה אמר רב, וואס רב יהודה אמר רב האט געלערנט פון איש או אישה אז פרויען זענען מחויב ווי מענער, איז לכאורה זעהן מיר דא אז איש או אישה איז געזאגט געווארן סיי אויף לאו השווה בכל און סיי אויף לאו שאין שווה בכל, איז ווייטער וואס דארף איך האבן די לימוד פון לא יקחו, זאגט די גמרא לא, דגמרינן מלא יקחו ו ס'האט שוין געהאט א טעות. אוואדע פון איש או אשה ווייס איך נאר אויף לאו השווה בכל, פון לא יקחו ווייס איך אויך אויף לאו שאינו שווה בכל, און פאר דעם דארף איך האבן א לימוד בני אהרן ולא בנות אהרן אז ביי טומאה זענען פרויען נישט גלייך ווי מענער. איכא דאמרי אביסל א צווייטע גירסא אז די סיבה וואס מ'דארף אויך האבן די לא יקחו לא יקחו און ס'איז נישט גענוג די לימוד פון איש או אשה איז ווייל קיחה איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא ליגמר מטומאה, ווייל ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז אין הכי נמי, איש או אשה איז געזאגט געווארן פאר אלעס, לאו השווה בכל, לאו שאינו שווה בכל, אבער וואס, ווי נישט ווי, ביי טומאה, זעהט מען, שטייט בני אהרן ולא בנות אהרן, איז אפשר פון דארט זאל מען ארויסלערנען אז יעדע לאו שאינו שווה בכל איז נאר געגעבן געווארן פאר מענער נישט פאר פרויען, קא משמע לן, דאס קומט די לא יקחו צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי, אז טאקע דארט וואס ס'איז דא א מיעוט ביי טומאה דארט זאגט מען בני אהרן ולא בנות אהרן, אבער ביי יעדע אנדערע לאו אפילו א לאו שאינו שווה בכל איז געגעבן געווארן סיי פאר מענער און סיי פאר פרויען.